ליל שישי פרשת אחרי, מען הייבט אן קאפיטל טז פסוק כ ז, ואת פר החטאת, און די שטיר פונעם חטאת, ואת שעיר החטאת, און די ציג פונעם חטאת, אשר הובא את דמם וואס איז אריינגעברענגט געווארן זייער בלוט, לכפר צו פארצייען בקודש אין די הייליגטום, יוציא זאל ער ארויסטראגן, דאס מיינט אהרן זאל זען דערצו אז איינער זאל עס ארויסטראגן, אל מחוץ למחנה צו אינדרויסן פון די לאגער, דאס מיינט אינדרויסן פון אלע דריי מחנות, נאר ער כאפט אן א לשון יחיד מחוץ למחנה, ווייל ווי נאר מען טרעט ארויס פון די מחנה שכינה איז עס שוין מטמא דער וואס טראגט עס, ושרפו און זיי, די כהנים, זאלן דאס פארברענען באש אין פייער, את עורותם, זייער הויט, ואת בשרם, און זייער פלייש, ואת פרשם, און זייער שמוץ, די גאנצע בהמה מיט אלע חלקים דערפון זאל מען פארברענען, זאגט רשי אשר הובא את דמם. להיכל ולפני ולפנים, נישט נאר אין די היכל אינעם אוהל מועד האט מען דאס אריינגעטראגן, נאר די בלוט האט מען געשפריצט אפילו אינעם קדשי קדשים, ממילא דער לכפר בקודש דארף מען טייטשן אנדערש ווי געווענליך וואס ס'מיינט נאר אז מ'האט געלייגט די בלוט אויף די מזבח הפנימי אינעם היכל. פסוק כ ח, והשורף אותם, און דער וואס פארברענט זיי, די פר מיט די שעיר החטאת, יכבס בגדיו, ער וועט דארפן טובל'ען זיינע וועש, ער אליין ווערט טמא, און זיינע וועש ווערן טמא, ורחץ את בשרו במים, ער דארף זיך וואשן זיין קערפער אין וואסער פון א מקווה, ואחרי כן יבוא אל המחנה, און גלייך נאכדעם קען ער אריינקומען צו די מחנה, און ער מוז נישט האבן קיין הערב שמש. פסוק כ ט, והיתה לכם לחוקת עולם, עס זאל זיין צו ענק צו א געזעץ אויף אייביג, נישט נאר אהרן אין יענעם דור האט געדארפט טון די עבודה פון יום כיפור אין בית המקדש, נאר אין אלע דורות שפעטער זאל עס דער כהן גדול טון, בחודש השביעי, אין דעם זיבעטן חודש, בעשור לחודש, אין דעם צענטן טאג פון חודש, תענו את נפשותיכם, זאלט עטס פייניגן ענקער קערפער, וכל מלאכה לא תעשו, און יעדע סארט ארבעט זאלט איר נישט מאכן, האזרח סיי דער אלטגעזעסענער איד, והגר און אויך דער גר הגר בתוככם, וואס ער וואוינט אדער ער האט זיך מגייר געווען צווישן ענק. פסוק ל', כי ביום הזה ווייל אין דעם טאג, יכפר עליכם וועט דער כהן מיט די קרבנות וואס ער מאכט, פארצייען אויף ענק, לטהר אתכם, ענק צו רייניגן, מכל חטאותיכם, פון אלע ענקערע זינד, לפני ה', פארן אייבערשטן, תטהרו, וועט איר גערייניגט ווערן. לכאורה וואלט געדארפט שטיין, לטהר אתכם, לפני ה', מכל חטאותיכם, תטהרו. דרש'נען חזל, אז לפני ה', תטהרו, מיינט צו זאגן, אז מען ווערט נאר פארצייט אויף די עוונות שבין אדם למקום, אבער די אלע זאכן וואס א מענטש האט געזינדיגט בין אדם לחבירו, וועט יום כיפור נישט מכפר זיין ווילאנג ער אליין וועט נישט גיין קודם איבערבעטן דעם חבר. ס'שטייט דא אין פסוק מכל חטאתיכם, מיר ווייסן אז חטאות מיינט בשוגג. לכאורה וואלט וועגן דא געדארפט שטיין מכל פשעיכם, מכל עוונותיכם, פארוואס שטייט נאר חטאות? זאגן די מפרשים אז די עבודת יום כיפור דאס אליין האט שוין געהאלפן אראפנידערן די הארבע עבירות, די מרדים און די זדונות אז ס'זאל ווערן א בחינה פון א שוגג, און די עצם היום דאס העלפט צו אז פון די חטאות פון די שגגות זאל ווערן אויס, עס קען נאך ווערן פון דעם אויכעט זכיות, ווענדט זיך ווי אזוי מען טוט תשובה, אבער ערגער ווי חטאות, ערגער ווי שגגות איז עס שוין נישט, א דאנק דעם וואס דער כהן גדול האט געטון די עבודת היום. פסוק ל א, שבת שבתון היא לכם, דער טאג פון יום כיפור, זי איז צו ענק, א גענצליכע רואונג, ועניתם את נפשותיכם, און עטס דארפטס פייניגן ענקער קערפער, ס'איז אריינגערעכנט אין דעם אלע חמשה עינויים, עסן טרינקען, וואס דאס רעכנט זיך אינאיינעם, זיך וואשן, זיך שמירן, אנטון שיך, און תשמיש המיטה, חוקת עולם, דאס איז א געזעץ אויף אייביג, אפילו ווען ס'וועט נישט זיין קיין בית המקדש, און מ'וועט נישט קענען טון די עבודת יום הכיפורים, אבער די חמשה עינויים און זיך צוריק האלטן פון ארבעט, די זאכן גייען אן אויף אייביג. פסוק ל' בית, וכפר הכהן אשר ימשח אותו, עס זאל פארצייען, דער כהן וואס ער, דער זאלבער, וועט אים זאלבן, דאס מיינט דער כהן גדול וואס מען האט געזאלבט מיט די שמן המשחה, ואשר ימלא את ידו, אדער טאמער ס'וועט נישט זיין קיין שמן המשחה, אדער ווי דער רמבן זאגט אז מען האט אייביג צוגעגרייט נאך א כהן אין פאל דער ערשטער כהן גדול ווערט טמא, און דעם צווייטן האט מען נישט געזאלבט, אים האט מען נאר צוגעגרייט צו זיין א מרובה בגדים, איז ואשר ימלא את ידו מיינט דער וואס ער וועט אנפילן זיין האנט מיט די אכט קליידער, לכהן תחת אביו, דאס מיינט אויב דער כהן גדול ווערט נפטר, און זיין זון איז ראוי צו ערפילן זיין ארט, ער איז אזוי ערליך ווי אים, וואס דעמאלטס וועט ער איבערנעמען דעם פלאץ פון זיין טאטן, ער וועט באדינען אנשטאט זיין טאטן, דער יעניגער, ער זאל פארצייען מיט די עבודת יום הכיפורים, ולבש את בגדי הבד, זאל ער טאקע אנקליידן די לענענע קליידער, די פיר קליידער וואס מען טוט אן יום כיפור, בגדי הקודש, זיי זאלן זיין הייליגע קליידער וואס מען מאכט פון די תרומת הלשכה. זאגט רש י, וכיפר הכהן אשר ימשח, וגומר, כפרה זו של יום הכיפורים, אינה כשרה אלא בכהן גדול, נאר דער כהן גדול מעג טון די עבודה פון יום כיפור. לפי שנאמר כל הפרשה באהרן, די גאנצע פרשה שטייט אז מען רעדט צו אהרן הכהן, הוצרך לומר בכהן גדול הבא אחריו שיהא כמוהו דארף די פסוק צולייגן אז אויכעט דער כהן גדול וואס וועט אים איבערנעמען, און אלע אנדערע כהנים גדולים, זענען כשר פאר די עבודה. ואשר ימלא את ידו, אין לי אלא המשוח בשמן המשחה. ווייסן מיר אז דער כהן גדול וואס מען האט געזאלבט, ער קען טון די עבודה יום כיפור, מרובה בגדים מנין, פון וואו ווייסן מיר, א כהן גדול וואס ער האט נאר מער קליידער ווי די אנדערע, אבער מען האט אים שוין נישט געזאלבט, תלמוד לומר ואשר ימלא את ידו וגומר, און מען טרעפט דעם אויסדרוק פון מילוי ידיים ביים אנטון די בגדי כהן גדול. והם און זיי זענען כל הכהנים הגדולים שעמדו מיאשיהו ואילך, פון יאשיהו'ס צייטן און ווייטער, שבימיו, ווייל אין זיינע טעג, נגנזה איז באהאלטן געווארן צלוחית של שמן המשחה די קריגעלע שמן המשחה. לכהן תחת אביו, זאגט רשי ללמד, שאם בנו ממלא את מקומו הוא קודם לכל אדם, אויב דער זון פונעם כהן גדול פילט אן די ארט פון זיין טאטן, ער איז אזוי ערליך ווי אים, און אזוי פעאיג ווי אים, איז ער פאר יעדן אנדערן מענטש, און דאס איז אויך די פשט פון ימלא את ידו, ידו איז א לשון פון א פלאץ, ויד תהי' לך, ממילא ימלא את ידו קען מיינען אז ער טוט ערפילן דעם ארט לכהן תחת אביו. פסוק ל ג, וכיפר דער כהן גדול זאל פארצייען. את מקדש הקודש, אויף די אלע טומאת מקדש וקדשיו וואס האט פאסירט אמאל אין קדשי קדשים, די גאר הייליגקייט, ואת אוהל מועד, טאמער ס'האט פאסירט אמאל עפעס אינעם אוהל מועד, ואת המזבח, אדער איינער האט צוגערירט צו די מזבח בטומאה, יכפר, זאל ער פארצייען, דאס קומט מרבה זיין אויכעט אויף די עזרות, ועל הכהנים, און אויף די כהנים טוט ער מכפר זיין, מיט דעם וואס ער איז זיך מתוודה אויף זיין פאר חטאת, אויכעט אויף די ברידער זיינע די כהנים, ועל כל עם הקהל יכפר, און אויף די גאנצע געמיינדע פון די פארזאמלונג, דאס מיינט אויף אלע ישראלים, טוט ער פארצייען, און די ווארט יכפר קומט אויכעט מרבה זיין די לוויים, אין דעם פסוק איז אויכעט מרומז די גאנצע עבודה פון יום כיפור, ער האט געדארפט אריינטראגן די בלוט פון די פר און פון די שעיר, אין מקדש הקודש, דאס הייסט לפני ולפנים, אויכעט האט ער געדארפט שפריצן אינעם אוהל מועד אויף דעם פרוכת, און אויכעט אויף דעם מזבח הפנימי. פסוק ל"ד והיתה זאת לכם לחוקת עולם, און דאס זאל זיין צו ענק א געזעץ אויף אייביג, לכפר על בני ישראל, צו פארצייען אויף די אידישע קינדער מכל חטאותם, פון אלע זייערע זינד, אחת בשנה, איין מאל א יאר, ויעש, און אהרן האט טאקע געטון כאשר צוה ה' את משה, אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה רבינו. זאגט רשי ויעש כאשר צוה ה' וגומר, עס קען נישט מיינען אז ער האט עס תיכף געטון, די פרשה איז געזאגט געווארן אחרי מות שני בני אהרן, ראש חודש ניסן אדער א טאג דערויף. און מען מעג דאך נישט סתם אזוי טון די עבודה, ער מעג נישט אריין גיין נאר יום כיפור, נאר וואס דען, כשהגיע יום הכיפורים עשה כסדר הזה, עס איז אנגעקומען די טאג פון יום כיפור דעמאלטס האט ער אזוי געטון, ולהגיד שבחו של אהרן, פארוואס דארף די פסוק בכלל זאגן ויעש, קיינער וואלט נישט געטראכט אנדערש, נאר ס'קומט פארציילן די לויב פון אהרן, שלא היה לובשן לגדולתו, ער האט נישט אנגעטון די שיינע קליידער, די ווייסע בגדים פון יום כיפור, צוליב זיין אייגענע כבוד, אלא כמקיים גזירת המלך, ער האט אינזין געהאט מקיים צו זיין די גזירה פונעם קעניג. דער אור החיים הקדוש זאגט אז אין די ווערטער איז אויכעט מרומז א לויב אויף משה רבינו, ווייל דער אייבערשטער האט דאך נישט גערעדט צו אהרן דירעקט, נאר דורך משה, און דער פסוק איז מעיד אז יעדע זאך וואס אהרן האט געטון, וואס דאס איז געווען וואס משה האט אים געזאגט, איז געווען אקוראט אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה, און קיין חוט השערה, און קיין זעכציגסטל פון קיין חוט השערה, האט ער זיך נישט אוועקגערירט, משה רבינו, פון דאס וואס דער אייבערשטער האט אים געזאגט, ער האט נישט משנה געווען קיין זיז כלשהו ביים איבערגעבן די רייד צו אהרן. קאפיטל י"ז, פסוק א', הייבט זיך אן די פרשה פון שחוטי חוץ, וואס די בעל הטורים איז מסביר אז די המשך פון די פרשה מיט די פריערדיגע פרשה איז, וויבאלד ס'איז געשטאנען אז מ'דארף פארשיקן דעם שעיר לעזאזל, וואלטן מענטשן זיך געקענט איינרעדן אז מ'האט געשיקט א קרבן פאר די שעירים וואס דרייען זיך דארטן אין די מדבריות, קומט דער פסוק זאגן לא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים, חס ושלום, מ'טאר נישט דינען קיין עבודה זרות, אזוי שטייט אויכעט אין כלי יקר, זאגט דער פסוק וידבר ה' אל משה לאמור. פסוק ב' דבר אל אהרן ואל בניו, רעד צו אהרן און צו זיינע זון, ואל כל בני ישראל און צו אלע אידישע קינדער, ואמרת אליהם, און דו זאלסט זאגן צו זיי, זה הדבר דאס איז די זאך, אשר צוה השם וואס דער אייבערשטער האט באפוילן לאמור אזוי צו זאגן, זאגט דער רמבן, מען האט געדארפט רעדן סיי צו די כהנים און סיי צו די ישראלים, די כהנים זיי שעכטן דאך געווענליך זיי טוען די עבודה אין בית המקדש, האט מען זיי געדארפט זאגן אז זיי זאלן נישט נעמען קיין איין קרבן ארויס טראגן אינדרויסן און שעכטן אינדרויסן, און אויך די אידן ווען זיי זענען מקדיש קרבנות זאלן זיי מאכן זיכער אז ס'קומט אן אין בית המקדש און נישט אז ס'ווערט געשאכטן אינדרויסן. פסוק ג'. איש איש א יעדער מענטש מבית ישראל, פון די אידישע פאמיליע, פון די אידישע פאלק, אשר ישחט, וואס ער וועט שעכטן שור, אן אקס, או כשב, אדער א שעפס, או עז אדער א ציג, במחנה, אין די מחנה, וואס דאס מיינט, אין איינע פון די מחנות, אויסער אין די עזרה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, אדער אויב ער וועט שעכטן אינדרויסן פון די מחנה, אינדרויסן פון סיי וועלכע מחנה, דאס הייסט אפילו עס איז נאר אינדרויסן פון די מחנה שכינה, איז אויך דא די איסור פון שחוטי חוץ, זאגט רשי, אשר ישחט שור או כשב, במוקדשין הכתוב מדבר, רשי זאגט אז די פרשה רעדט נאר פון קדשים בהמות וואס מען שעכט אינדרויסן, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט שפעטער אין פסוק להקריב קרבן, פסוק ד' שטייט אז ער האט עס נישט געברענגט אין משכן אריין צו מאכן פאר א קרבן, זעמער אז מען רעדט דא פון א זאך וואס מען וואלט געדארפט ברענגען צו מאכן א קרבן. די רמבן שמועסט אויס אז ס'איז דא א שיטה אין די גמרא, אז די פרשה רעדט זיך אפילו פון חולין'דיגע בהמות, ווייל אין די צייטן פון די מדבר האט א מענטש נישט געמעגט עסן קיין בשר תאווה, מען האט נישט געמעגט עסן קיין פלייש סתם אזוי שעכטן און עסן, אויב א מענטש האט זיך פארגליסט פלייש האט ער געדארפט ברענגען א קרבן שלמים און מען האט עס געמאכט אין די משכן, און נאכדעם האט ער געמעגט עסן די פלייש דערפון. ממילא זאגט ער אז דאס וואס רשי זאגט במוקדשין הכתוב מדבר דאס איז נאר איין שיטה אין חזל, ס'איז דא אבער א צווייטע שיטה אז מען רעדט דא אפילו פון חולין. נאר וואס דען די איסור פון שעכטן חולין אינדרויסן פון בית המקדש איז נאר אנגעגאנגען אין די צייטן פון די מדבר, שפעטער ווען מען איז אריין אויף ארץ ישראל און מענטשן האבן געוואוינט ווייט פונעם בית המקדש איז געווען זייער שווער יעדע מאל מען וויל פלייש צו גיין מאכן א קרבן שלמים האט די תורה מתיר געווען בשר תאווה. איז די משכיל לדוד זאגט אז פארדעם האט רשי טאקע נישט מסביר געווען דא ווי יענער מאן דאמר, וויבאלד די פסוק זאגט דא א איסור כרת, און געווענליך אין די תורה ווען ס'שטייט כרת איז דאס א זאך וואס גייט אן אויף אלע דורות, ממילא האט רשי געהאלטן אז ס'איז נישט מסתבר צו זאגן אז די כרת פון די פרשה גייט ארויף אויף א זאך וואס גייט שפעטער מותר ווערן, אויף בשר תאווה, ממילא האט ער דאס מסביר געווען נאר אויף שחוטי חוץ וואס מען שעכט קדשים אינדערויסן וואס דאס איז א זאך וואס גייט אן אויף אייביג במחנה זאגט רשי חוץ לעזרה אינדרויסן פון די עזרה שטייט אין תורת כהנים אז ס'וואלט געווען א צד צו זאגן אז במחנה מיינט אפילו אין די עזרה אויב ער האט געשאכטן א חטאת למשל אויף דרום זייט אנדערש ווי מען דארף עס שעכטן אויף צפון זייט וואלט געווען א צד צו זאגן אז ס'איז דא א איסור כרת ביי דעם. אבער מען גלייכט דאס צו צו אשר ישחט מחוץ למחנה, פונקט ווי חוץ למחנה איז נישט ראוי פאר קיין שום שחיטה, איז די זעלבע זאך במחנה רעדט מען דא אינדרויסן פון די מחנה שכינה אינדרויסן פון די עזרה, אבער אין די עזרה וואו ס'איז א פלאץ וואס איז ראוי צום שעכטן, ווייל למשל אפילו אויף דרום זייט מעג מען דאך שעכטן קדשים קלים, אין אזא פאל איז נישט דא קיין כרת. פסוק ד' ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קרבן לה' לפני משכן ה', ווי רש"י זאגט רעדט מען טאקע דא פון א קדשים בהמה וואס ער וואלט ווען געדארפט דאס ברענגען צום משכן, און ער האט עס נישט געברענגט צום טיר פונעם אוהל מועד צו מאכן א קרבן פארן אייבערשטן פאר דעם משכן פונעם אייבערשטן, איז דם יחשב לאיש ההוא דם שפך, ווי בלוט ווערט דאס גערעכנט פאר דעם מענטש, אזוי ווי ער וואלט פארגאסן אומשולדיגע בלוט פון א מענטש, וואס ווען מען הרג'עט א מענטש און ס'איז נישטא קיין עדים והתראה באקומט מען כרת, די זעלבע זאך דא, ונכרת האיש ההוא מקרב עמו, עס וועט פארשניטן ווערן דער מענטש פון צווישן זיין פאלק. פארוואס איז דאס אזוי הארב, ווי גלייך מען וואלט געהארגעט א מענטש? שמועסט אויס דער רמב"ן, רבינו בחיי, אז באמת אין די צייטן פון אדם הראשון איז אסור געווען פאר מענטשן צו שעכטן בעלי חיים און אויפעסן, שפעטער ביים מבול וואס אלע האבן זיך פארזינדיגט און זענען געווען מחיוב פארלענדעט צו ווערן און זענען נאר געראטעוועט געווארן דורך נח אין זכות פון נח, האט מען מתיר געווען פאר נח אז ער זאל שעכטן בהמות און עסן דערפון. אבער אויב מען נעמט א קדשים בהמה און מען שעכט עס נישט אויפן ריכטיגן פלאץ נאר אינדרויסן פון די עזרה ווערט דאס גערעכנט כאילו ער האט עובר געווען אויף דעם ערשטן איסור וואס איז אנגעגאנגען אין די צייטן פון אדם הראשון אז מען טאר נישט שעכטן קיין בהמות סתם אזוי. ממילא איז נישטא קיין דיפערענץ צו ער שעכט א בהמה אדער א מענטש, ווייל אמאליגע צייטן פאר מ'האט עס מתיר געווען פאר נח איז דאך געווען די זעלבע הארב צו הרג'נען א בהמה ווי צו הרג'נען א מענטש, זאגט רש"י דם יחשב כשופך דם האדם, ס'הייסט אזוי ווי ער פארגיסט מענטשליך בלוט שמתחייב בנפשו, ער ווערט מחיוב מיתה. דם שפך, לרבות את הזורק דמים בחוץ, פון דעם פסוק לערנט מען ארויס די איבעריגע דם שפך, אז אויך איינער וואס שפריצט די בלוט פון א קרבן אינדערויסן וועט מחיוב זיין כרת. פסוק ה', וואס איז די צוועק פון דעם איסור? למען פון וועגן אשר יביא בני ישראל די אידישע קינדער זאלן ברענגען את זבחיהם זייערע שעכטונגען אשר הם זובחים וואס זיי פלעגן שעכטן על פני השדה אויפן פרייען פעלד והביאם לה' זאלן זיי עס פון יעצט ברענגען נאר צום אייבערשטן אל פתח אוהל מועד צום טיר פונעם אוהל מועד אל הכהן צום כהן וזבחו זבחי שלמים לה' אותם. אביסל ארומגעדרייט די ווערטער פון דעם פסוק, מ'דארף דאס טייטשן כאילו ס'וואלט געשטאנען וזבחו אותם זבחי שלמים לה', מ'זאל זיי שעכטן פאר א קרבן שלמים פאר'ן אייבערשטן. זאגט רש"י אשר הם זובחים, ס'קען נישט מיינען אז מ'רעדט פון א קרבן וואס זיי האבן שוין יעצט געשאכטן על פני השדה, ווייל אויב אזוי קען מען דאך נישט זאגן אויף דעם והביאם לה', נאר ס'מיינט אשר הם רגילים לזבוח, זאכן וואס זיי פלעגן שעכטן על פני השדה, זאלן זיי פון יעצט און ווייטער נאר ברענגען צום עזרה. פסוק ו'. וזרק הכהן את הדם על מזבח השם פתח אוהל מועד, דער כהן וועט שפריצן די בלוט אויפן מזבח פונעם אייבערשטן וואס געפינט זיך פאר דעם טיר פונעם אוהל מועד, והקטיר החלב און ער וועט דעמפן די חלב דערפון לריח ניחוח להשם, עס וועט מאכן אן אנגענעמקייט און א גערוך פארן אייבערשטן. פסוק ז', ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים, און זיי זאלן מער נישט שעכטן זייערע קרבנות פאר די שדים, וואס זיי ווערן אנגערופן שעירים, זאגט דער אבן עזרא צוויי טעמים, אדער ווייל די האר פונעם מענטש שטעלט זיך אויף ווען ער זעט א שין ד' אדער ווייל זיי קוקן אויס ווי ציגן פאר די וואס זעען זיי, אשר הם זונים אחריהם, וואס זיי טוען זיך אפקערן און פארבלאנדזשן נאך זיי. די אלע וואס רעדן זיך איין אז ס'איז דא געוויסע כוחות צו די שדים און מזיקים, מיינט דאס אז זיי לייקענען אינעם אייבערשטן, זיי האלטן אז ס'איז דא חלילה נאך עפעס כוחות אויף דער וועלט. און די אידן אין מצרים זענען געווען אריינגעטון אין די עבודה פון די שעירים, זיי האבן זיך אפגעלערנט פון די מצריים וואס זיי פלעגן אזוי טון, זיי פלעגן מאכן קרבנות פאר די שין ד'ס און זיי פלעגן זיך דרייען נעבן זיי און אזוי פלעגן זיי געוואר ווערן עתידות, האט דער אייבערשטער געוואלט אז מען זאל זיך אפלאזן פון די נארישע עבודות, און דערפאר האט ער געהייסן אז מען זאל אלעס קומען און שעכטן ביים משכן. חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם, אן אייביגע געזעץ זאל דאס זיין פאר זיי צו זייערע דורות. זאגט רש"י, לשעירים לשדים, כמו ושעירים ירקדו שם, דער רמב"ן זאגט דא אז דער נאמען שדים איז על שם וואס זיי דרייען זיך אין די מדבריות וואס דארט איז אלעס פוסט און וויסט און זיי דרייען זיך טאקע ביי די צפונדיגע זייט פון די וועלט וואס קיינער וואוינט נישט דארט צוליב די קעלט פסוק ח' ואליהם תאמר, און צו זיי זאלסטו זאגן, איש איש מבית ישראל, יעדער מענטש פון די אידישע פאלק, ומן הגר אשר יגור בתוכם, און פון די גרים וואס וועלן וואוינען אדער זיך מגייר זיין צווישן זיי, אשר יעלה עולה או זבח, וואס ער וועט אויפברענגען א קרבן עולה אדער סיי וועלכע אנדערע קרבן, און ער וועט עס אויפברענגען אינדערויסן, זאגט רש"י אשר יעלה עולה, לחייב די פסוק קומט מחייב זיין על המקטיר אברים בחוץ כשוחט בחוץ, פונקט ווי אין די פריערדיגע פסוקים האט מען געזאגט אז ס'איז דא א איסור כרת ווען איינער שעכט א קדשים אינדרויסן, די זעלבע איסור כרת וועט זיין אויב איינער האט גענומען יענע בהמה וואס מ'האט געשאכטן אינדרויסן, אפילו עס איז געווארן א פסול'ע קרבן דורך דעם, ס'איז שוין נישט ראוי אויף אינעווייניג אין בית המקדש, אבער אויב מען וועט נעמען די אברים דערפון און מאכן א פייער, א מערכה, און דאס אויפברענגען אינדערויסן, וועט מען פונקט אזוי מחויב זיין א כרת, שאם שחט אחד והעלה חבירו שניהם חייבין. אויב איינער האט געשאכטן און דער צווייטער איז געגאנגען און מקטיר געווען די אברים אדער די אימורים דערפון אינדערויסן זענען ביידע מחויב, און אפילו אויב ס'איז געווען דער זעלבער מענטש וועט ער מחויב זיין צוויי חטאות אויב ס'איז געווען בשוגג. אנדערע לערנען אז די פריערדיגע פרשה האט מען גערעדט פון חולין'דיגע בהמות אז מ'טאר דאס נישט שעכטן אין די צייטן פון די מדבר, ווייל דעמאלטס איז אסור געווען פאר זיי בשר תאווה, און די פסוקים רעדן פון קדשים בהמות וואס מען וויל אויפברענגען אינדערויסן און מען ברענגט עס נישט אין בית המקדש, די פריערדיגע פרשה איז א זאך וואס איז שפעטער נתבטל געווארן, ווייל אין די צייטן וואס מען איז אריין אין בית המ אין אין ארץ ישראל און מען האט געוואוינט ווייט פונעם בית המקדש האט מען געמעגט מאכן בשר תאווה, און די פרשה, די כרת וואס שטייט דא, דאס בלייבט אויף אייביג. פסוק ט', ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו לעשות אותו לה', און צום טיר פונעם אוהל מועד וועט ער אים נישט ברענגען אים צו מאכן פאר'ן אייבערשטן, ונכרת האיש ההוא מעמיו, וועט פארשניטן ווערן דער מענטש פון זיין פאלק. זאגט רש"י ונכרת, זרעו נכרת וימיו נכרתין, כרת באשטייט פון צוויי חלקים, סיי די קינדער פון דעם מענטש ווערן פארשניטן, זיי שטארבן אויכעט פרי, און סיי דער מענטש אליין שטארבט יונג, און מיט דעם איז כרת אנדערש ווי מיתה בידי שמים, וואס מיתה בידי שמים איז נאר אויף דעם מענטש אליין און נישט אויף זיינע קינדער. די מפרשים וואונדערן זיך פארוואס רש"י שרייבט עס הערשט דא, און נישט פריער אינעם פסוק, ווי ס'איז שוין אויך געשטאנען אין פסוק ד' ונכרת. יש אומרים אז ווייל ס'שטייט צוויי מאל ונכרת, פאר דעם איז רש י מסביר אז כרת האט אין זיך צוויי חלקים, אבער אנדערע זאגן אז דאס איז נישט קיין דיוק, ווייל ס'איז צוויי אנדערע פרשיות, פריער האט מען גערעדט פון שוחט בחוץ און יעצט רעדט מען פון מעלה בחוץ. דער נחלת יעקב זאגט, ווייל פריער אין פסוק איז געשטאנען מקרב עמו, א לשון יחיד, אבער דא שטייט מעמיו, פאר דעם איז רש י מסביר אז דאס איז צוויי סארטן פארשניידונגען. פסוק י. הייבט ער אן רעדן פון דעם איסור פון עסן בלוט, ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם, א מענטש פון די אידישע פאלק אדער פון די גרים וואס וואוינען צווישן זיי, אשר יאכל כל דם, וואס ער וועט עסן סיי וועלכע בלוט, ונתתי פני בנפש האוכלת את הדם, ווי די תרגום טייטשט מיינט דאס, איך וועל געבן מיין צארן אין דעם מענטש וואס עסט דאס בלוט, והכרתי אותה, און איך וועל איר, דעם נפש, פארשניידן מקרב עמה, פון צווישן איר פאלק. זאגט רש"י, כל דם, וואס איז דער ריבוי? לפי שנאמר שטייט שפעטער אין פסוק בנפש יכפר, אז די בלוט טוט פארצייען אויף דעם מענטש, מיט דעם וואס מען שפריצט עס אויפן מזבח, יכול וואלט איך געקענט מיינען לא יהי' חייב אלא על דם המוקדשים, נאר אויב מען עסט בלוט פון קדשים, תלמוד לומר כל דם, אפילו חולין'דיגע בלוט. ונתתי פני, לערנט רש"י פנאי שלי, מיין צייט, פונה אני מכל עסקי ועוסק בו, איך וועל מיך אוועקקערן פון אלע מיינע באשעפטיגונגען און איך וועל מיך באשעפטיגן מיט אים, ווי דער משך חכמה זאגט אז פאר דעם שטייט אזא שטרענגע לשון ביים עסן בלוט, ווייל אנדערש ווי חלב וואס א מענטש קען דאס עסן לתיאבון, פשוט, עס האט א גוטן טעם, ער האט עס ליב, בלוט איז אבער א זאך וואס א מענטש עקלט זיך דערפון, און אז איינער וועט עסן בלוט איז עס א סימן אז ער טוט עס נאר להכעיס, זאגט דער אייבערשטער, דו ווילסט מיך דערצערענען, וועל איך מיך פריי מאכן כביכול פון אלע מיינע עניינים, און איך וועל מיך באשעפטיגן מיט דיר. זאגט ער אז פאר דעם אין די פסוק פון אכילת דם שטייט והכרתי אותה, דער אייבערשטער כביכול זאגט איך אליין וועל מיך אפגעבן מיט דעם, איך, אפילו איך בין דער מקור הטוב, וועל איך פארשניידן דעם מענטש וואס ער עסט בלוט מיך אויפצורעגן, אנדערש ווי ביי עסן חלב וואס דארט שטייט א לשון ונכרתה אז ס'וועט פארשניטן ווערן, אבער ס'שטייט נישט כאילו דער אייבערשטער אליין טוט עס. ער זאגט אז שפעטער אויך ביי די פרשה פון עריות שטייט אויך א לשון ונכרתו, ס'שטייט נישט אז דער אייבערשטער אליין טוט דאס, נאר ווען איינער פירט אדורך זיין קינד פאר די עבודה זרה מולך, וואס דאס איז א זאך וואס מען קען נאר טון אויף להכעיס, דארט שטייט אזא מין אויסדרוק פון ונתתי פני בנפש האוכלת, און ס'שטייט אז דער אייבערשטער אליין וועט יענעם פארשניידן. פסוק יא. פארוואס לאזט דער אייבערשטער נישט עסן קיין בלוט? כי נפש הבשר בדם היא, ווייל די נפש פון יעדע באשעפעניש זי געפינט זיך אין די בלוט. ואני נתתיו לכם, און איך האב אים, דעם בלוט, געגעבן צו ענק, נאר פאר איין צוועק, על המזבח, אויפן מזבח מעגט עטץ שפריצן בלוט פון בהמות לכפר על נפשותיכם צו פארצייען אויף ענקער זעל, אבער אויף קיין שום אנדערע צוועק טארט עטץ נישט נוצן קיין בלוט, מענטשן האבן נישט באקומען קיין רעכטן זיך צו באנוצן מיט אנדערע נפשות נאר מיט די גופים פון די בעלי חיים, די איינציגע צוועק פון זיך באנוצן מיט א נפש פון א בעל חי איז נאר יבוא נפש ויכפר על הנפש, שפריצן די בלוט כדי מכפר צו זיין אויף די אייגענע נפש. אבער אויף אלע אנדערע צוועקן איז עס אסור, דאס איז איינער פון די טעמים פון איסור אכילת דם. נאך א פשט, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם איז א ראיה צו דעם וואס די פסוק האט אנגעהויבן כי נפש הבשר בדם היא, ווי רשי זאגט, פון וואו זעהן מיר אז די נפש געפינט זיך אין די בלוט, והא ראיה אז איך האב געהייסן שפריצן די בלוט אויפן מזבח, זאל קומען די נפש וואס ליגט אין די בלוט פון די בהמה און מכפר זיין אויף די נפש פון די מענטש, כי הדם היא בנפש יכפר, ווייל דער בלוט דאס טוט פארצייען אויף די נפש פון די מענטש, דאס איז איין פשט, אדער בנפש, מיט די נפש וואס געפינט זיך אין די בלוט, מיט דעם טוט ער מכפר זיין אויף די נפש פונעם זינדיגן. זאגט רשי כי נפש הבשר, עס קען נישט מיינען אז די בשר טייטשט פלייש, ווייל די נפש געפינט זיך נישט אין די פלייש, נאר די בשר מיינט של כל בריה, די נפש פון יעדע באשעפעניש, בדם היא תלויה, עס מיינט נישט אז עס ליגט אין די בלוט, נאר עס איז אנגעוואנדן אין די בלוט, ווילאנג די בעל חי האט די בלוט, קען זיך די נפש האלטן אין אים, און אז ער האט נישט קיין בלוט גייט אוועק די נפש, ולפיכך נתתיו על המזבח לכפר על נפש האדם תבוא נפש ותכפר על הנפש. די רמב ן האט דא א לענגערע שמועס וועגן די איסור אכילת דם, ער הייבט אן מיט דעם אז וויבאלד דאס באלאנגט פארן אייבערשטן, דער אייבערשטער האט פארלאנגט אז מען זאל דאס ארויפלייגן אויפן מזבח, פארדעם האט דאס א הייליגקייט צו זיך, און מען קען דאס נישט נוצן פאר די אייגענע געברויכן, שפעטער ברענגט ער אראפ פונעם רמב ם אז די כשדיים פלעגן האלטן אז בלוט האט אין זיך א טומאה, און נאר די וואס האבן זיך געוואלט באהעפטן מיט די שדים און הערן פון זיי עתידות, זיי פלעגן עסן בלוט, די תורה האט געוואלט קומען ארויסציען פון די פארדרייטע געדאנקענגאנג, האט די תורה געזאגט אז די בלוט. איז אדרבה ס'קומט מטהר זיין און מכפר זיין, און כדי מ'זאל זיך נישט מחבר זיין מיט די שדים, האט די תורה גע'אסר'ט אז א מענטש זאל נישט עסן קיין בלוט. אבער די רמב"ן זאגט אז פון די לשונות פון די פסוקים וואס מ'זעט כי נפש הבשר בדם היא און אזוי ווייטער, זעט מען דאך פון דעם אז דאס האט עפעס צו טון מיט דעם וואס די נפש פונעם בעל חי געפינט זיך אין די בלוט. איז ער מסביר. אזוי ווי אונז האבן מיר שוין פריער אביסל אויסגעשמועסט, אז די נפש פון די מענטש האט נישט קיין רעכט זיך צו באנוצן מיט די נפש פונעם בעל חי, מען האט נאר מתיר געווען פאר נח צו עסן פלייש פון בעלי חיים, אבער נישט צו טרינקען די בלוט דערפון, ווייל דאס איז שוין די נפש אליין, נאר שפריצן די בלוט אויף א מזבח אויף א כפרה דאס מעג מען יא. און ער זאגט נאך מער, אונז ווייס מיר אז ווען א מענטש עסט עפעס ווערט דאס עסן פארוואנדלט צו א חלק פון זיין קערפער, איז וויבאלד די נפש הבהמיות ליגט אין די בלוט פונעם בעל חי, און בלוט איז דאך א זאך וואס ווערט זייער שנעל פארדייט, ס'איז נישט קיין פארגרעבטע זאך אזוי ווי פלייש, קומט אויס אז ווען א מענטש זאל טרינקען בלוט פון א בעל חי, וועט די טבע גלייך אריבערגיין אין אים, און אנשטאטס ער זאל האבן א העכערע מין נפש, א מענטשליכע נפש, באקומט ער א פארגרעבטע נפש, ס'קען אריינברענגען אין אים די טבעיות'ן פון די בהמות, ער קען ווערן אן אכזר. ממילא האט די תורה גע'אסר'ט פאר מענטשן צו עסן בלוט. אזוי שטייט אויכעט אין אור החיים הקדוש, ווי ער שמועסט עס אויס לפי דרכו, און ער איז מסביר אויכעט פארוואס פלייש פון א בהמה מעג מען יא עסן, ווייל די פסוק זאגט כי נפש הבשר דו מיינסט אז די נפש ליגט אין די בשר? בדם היא, ס'ליגט אין די בלוט, די עיקר נפש הבהמיות ליגט אין די בלוט און פאר דעם האט די תורה גע'אסר'ט די בלוט אבער די פלייש מעג מען יא עסן. פסוק יב, על כן אמרתי לבני ישראל פאר דעם האב איך געזאגט פאר די אידישע קינדער שוין אויבן אין פרשת ויקרא כל נפש מכם לא תאכל דם יעדער מענטש פון צווישן ענק, זאָל נישט עסן קיין בלוט, והגר הגר בתוככם לא יאכל דם, אויך דער גר וואָס וואוינט צווישן ענק, זאָל נישט עסן קיין בלוט. זאָגט רש"י כל נפש מכם, נפש איז מרבה מער ווי ווען ס'שטייט סתם איש, קומט דאָס זאָגן להזהיר גדולים על הקטנים, אַז די ערוואַקסענע טאָרן נישט פיטערן די קליינוואַרג מיט קיין בלוט. פסוק יג ואיש איש און יעדער מענטש מבני ישראל פון די אידישע קינדער, ומן הגר הגר בתוכם און פון דער גר וואס וואוינט צווישן זיי, אשר יצוד וואס ער וועט פאנגען, צייד, א פאנגעניש, חי' או עוף, פון א חי' אדער א עוף, אשר יאכל, וואס מעג געגעסן ווערן, א טהור'ע בעל חי, ושפך את דמו, און ער וועט פארגיסן דאס בלוט זיין, ער וועט עס שעכטן, וכסהו בעפר איז דא א מצוה אז ער מוז דאס צודעקן מיט בלוט, ווייל דורך דעם וועט ער וויסן אז מען טאר די בלוט נישט טרינקען, פריער האט מען גערעדט פון בלוט פון בהמות, בלוט פון בהמות דארף נישט קיין היכר אז מען טאר דאס נישט עסן, ווייל יעדער ווייסט פון בהמות ברענגט מען קרבנות, און די בלוט פון קרבנות דארף גיין אויפן מזבח, קומט דער פסוק זאגן אז אויכעט א חיה וואס איז נישט ראוי פאר די מזבח, און עופות וואס ס'רוב פון זיי, אויסער תורים ובני יונה, ברענגט מען נישט אין משכן, און אפילו די תורים ובני יונה שעכט מען נישט, וואלט דאך געקענט מיינען אז די בלוט פון דעם מעג מען יא עסן, זאגט ער ניין ושפך את דמו, די בלוט זאל מען אוועקגיסן און צודעקן מיט ערד, אזוי אז ס'זאל מער נישט זיין ראוי לאכילה. זאגט רש"י אשר יצוד, אין לי אלא ציד, ווייס איך נאר א זאך וואס מען דארף פאנגען, דאס דארף מען צודעקן, אבער אווזים ותרנגולין, גענז און הינער, וואס זיי זענען שוין געפאנגען פון זיך, מנין אז ווען מען שעכט זיי דארף מען אויכעט מאכן כיסוי הדם, תלמוד לומר ציד מכל מקום, ציד מיינט יעדע זאך אפילו עס איז שוין געפאנגען, אם כן למה נאמר אשר יצוד, שלא יאכל בשר אלא בהזמנה הזאת, א מענטש זאל נישט עסן קיין פלייש נאר נאכדעם וואס ער וועט זיך אביסל מטריח זיין, אזוי ווי למשל ער וואלט עס יעצט געדארפט פאנגען, אפילו ער האט פלייש אוועקגעלייגט ביי זיך, ער דארף גארנישט טון דערצו, זאל ער נישט יעדן טאג עסן קיין פלייש, ווייל ער קען פארארעמט ווערן, ווען ער גייט צו עסן פלייש, זאל ער זיך אויס'משל'ן כאילו ער דארף דאס נאך גיין פאנגען, און ער זאל טראכטן צו ס'לוינט זיך אים יא די טרחה אדער נישט, און נאר מיט אזא הכנה והזמנה מעג ער צוגיין עסן פלייש, אזוי ארום וועט אויסקומען אז ער וועט נישט עסן יעדן טאג, און ער וועט נישט דורך דעם פארארעמט ווערן. אשר יאכל, זאגט רש"י פרט לטמאים, טמא'נע עופות, אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן די דין פון כיסוי הדם. ס'דא וואס ווילן ארויסנעמען פון דעם רש"י אז טרייפענע פייגלעך, מ'האט עס געשאכטן און ס'האט געהאט א טרייפע, זאל מען יא דארפן מאכן כיסוי הדם, וואס דאס איז די שיטה פון ר' מאיר, דאס איז אבער שלא אליבא דהלכתא, ממילא זאגט דער משכיל לדוד אז רש"י מיינט דא אויכעט פרט לטמאים, און אויכעט פרט לטריפות יעדע זאך וואס מען מעג נישט עסן די שחיטה איז נישט געווען קיין גוטע שחיטה עס האט געהאט סיי וועלכע פראבלעם וואס לאט עס נישט עסן איז נישט געזאגט געווארן דערביי די דין פון כיסוי הדם. דער כלי יקר שמועסט אויס אז ס'וואלט געווען א צד צו זאגן אז חיות ועופות וואס דער מענטש שטרענגט זיך אזוי אן דאס צו פארשאפן ס'דרייט זיך נישט אזוי ביי אים און ס'איז זייער א טייערע ארטיקל, וואלט א מענטש געזאגט, כ'האב שוין יא פארשאפט א שטיקל חיה פלייש אדער אביסל עופות פלייש, זאל איך שוין מעגן אויכעט נעמען די בלוט דערפון? דארף דער פסוק קלארשטעלן אז ניין, אפילו בלוט פון חיות ועופות טאר מען אויכעט נישט עסן. פסוק י ד, כי נפש כל בשר, ווייל די נפש פון יעדע באשעפעניש, דמוי בנפשו היא, רש י טייטשט דאס אויס אז די דם איז אויפן פלאץ פון די נפש, אז איינס איז אנגעבינדן אינעם אנדערן, דער חזקוני זאגט ס'איז כאילו ס'וואלט געשטאנען בדמו נפשו היא, אין זיין בלוט געפינט זיך זיין נפש, דער רמבן זאגט אז נפש קען מיינען א קערפער, זיין בלוט געפינט זיך אין זיין קערפער. ואומר לבני ישראל, און איך האב געזאגט אין די פריערדיגע פסוקים טאקע פאר די אידישע קינדער, דם כל בשר לא תאכלי, די בלוט פון יעדן בעל חי זאלט איר נישט עסן, כי נפש כל בשר דמו היא, ווייל דער נפש פון יעדע באשעפעניש, דאס איז זיין בלוט, כל אוכליו יכרת, א יעדער וואס עסט אים וועט פארשניטן ווערן, זאגט רש י דמו בנפשו היא, דמו היא לו במקום הנפש, מען קען נישט טייטשן די ווערטער כפשוטם, ווייל די דם געפינט זיך נישט אין די נפש, פונקט פארקערט, די נפש איז אנגעוואנדן אינעם דם, ממילא טייטשט עס רש י טאקע אויס אז די בלוט איז צו דעם בעל חי אויפן פלאץ פונעם נפש, שהנפש תלויה בו, ווייל די נפש איז אנגעוואנדן אין דעם. די רמבן זאגט אז אמאל שטייט נפשו בדמו און אמאל שטייט דמו בנפשו, צו ווייזן אז איינס איז אנגעבינדן אינעם אנדערן, ווען א מענטש זאל נעמען וויין מיט וואסער און אויסמישן, איז די וויין אין די וואסער, און די וואסער איז אין די וויין, די זעלבע זאך איז מיט די דם און די נפש, ס'איז געקניפט און געבינדן, און ס'פאסט זיך צו זאגן ביידע אויסדרוקן, ווייל איינס איז אנגעוואנדן אינעם אנדערן. כי נפש כל בשר דמו היא זאגט רש י, דא שטייט היא א לשון נקבה, הנפש היא הדם, די נפש דאס איז די בלוט, איז די היא גייט ארויף אויף נפש פאר דעם פאסט זיך אז ס'זאל שטיין היא א לשון נקבה, ווייל דם און בשר איז א לשון זכר, אבער נפש איז א לשון נקבה, פארדעם אנהייב פון די פסוק ווען ס'שטייט דמו בנפשו היא, דארט שטייט היא א לשון זכר, ווייל ס'באציט זיך אויפן דם, און ווען ס'שטייט דא אין פסוק כי נפש כל בשר דמו היא, דמו איז א לשון זכר, ווייל ס'באציט זיך אויף דעם בשר, אבער די ווארט היא איז א לשון נקבה ווייל דאס גייט שוין ארויף אויף נפש. פסוק ט ו, וכל נפש אשר תאכל נבילה וטריפה, א יעדער מענטש, יעדע זעל וואס וועט עסן נבילה אדער טריפה, און ווי רש י זאגט, רעדט מען נישט ממש פון טריפה, נאר מען רעדט מי שיש במינו טריפה, מען רעדט דא ווען איינער זאל עסן א נבילה פון א טהור'ע פייגל, באזרח ובגר, סיי אן אלטגעזעסענער סיי א גר, ווערט ער טמא אויף אזוי ווייט אז זיינע קליידער ווערן טמא, וכיבס בגדיו, ער דארף זיך טובל'ען זיינע קליידער, ורחץ במים און ער אליין דארף זיך אויך וואשן אין וואסער, וטמא עד הערב, און ער איז טמא ביז ביינאכט, וטהר, ווען די זון גייט אונטער ווערט ער ריין. זאגט רש"י אשר תאכל נבילה וטריפה, ס'שטייט נישט דא אין פסוק אז ווען מ'רירט צו נבילה ווערט מען טמא, ממילא קען מען נישט רעדן פון קיין נבילה פון בהמות, ווייל ביי דעם איז שוין געשטאנען אין פרשת שמיני אז פון צורירן אליין ווערט מען טמא. וועלכע זאך האט א טומאה נאר ביים עסן? בנבלת עוף טהור דיבר הכתוב, שאין לה טומאה אלא בשעה שנבלעת בבית הבליעה. מ'רעדט דא פון די נבילה פון א טהור'ע סארט פייגל, וואס ביים צורירן און ביים טראגן דאס ווערט מען נישט טמא, נאר ווען מ'שלינגט עס אראפ אינעם בית הבליעה. אפילו ווען מען האלט עס אין די מויל איז מען נאך נישט טמא, נאר ווען מען שלינגט עס אראפ, און א מינוט נאכן אראפשלינגען איז עס מער נישט מטמא אפילו עס איז נאך נישט אינגאנצן פארדייעט געווארן. ולמדך כאן, שמטמאה באכילתה ואינה מטמאה במגע. וטריפה האמורה כאן, פארוואס שטייט אין פסוק טריפה? טריפה, אויב מען שעכט עס, איז דאך עס מער נישט מטמא. לא נכתבה אלא לדרוש, עס איז נאר געשריבן געווארן צום דרש'נען, וכן שנינו און אזוי האבן מיר געלערנט, יוכל תהא נבלת עוף טמא מטמאה בבית הבליעה, איך וואלט געקענט מיינען אז אויך די נבילה פון א טמא'נע סארט פייגל איז מטמא ווען מען שלינגט עס אראפ, תלמוד לומר טריפה, מי שיש במינו טריפה, נאר א טהור'ע עוף, וואס איז שייך ביי זיין מין אזא זאך ווי טריפה, ווייל ס'האט פארדעם א שעת הכושר און נאכדעם ווערט עס טריפה, ס'איז דא אזא מין מציאות ביי אים, יצא עוף טמא שאין במינו טריפה, ביי עוף טמא טאר מען דאך עס קיינמאל נישט עסן ס'איז נישט שייך יא טריפה נישט טריפה, ביי עוף טמא וועט טאקע נישט אנגיין דעם דין פון נבלת העוף אז ס'זאל מטמא זיין בבית הבליעה. פסוק ט"ז ואם לא יכבס און אויב ער וועט נישט אויסוואשן זיין בגד ער וועט עס נישט טובל'ן, זאגט נישט די פסוק וואס וועט געשעהן מיט אים אויב ער טראגט אריין דעם טמא'נעם בגד אין בית מקדש, אויף דעם ווייסט מען אז ס'איז דא א לאו פון ולא יטמאו את מחניהם. ובשרו לא ירחץ, אויב זיין קערפער וועט ער נישט טובל'ען, דעמאלטס אויב ער גייט אריין אין בית מקדש אדער ער עסט קדשים, ונשא עוונו, וועט ער טראגן זיין זינד. דער אבן עזרא זאגט אז דאס מיינט, ער וועט טראגן זיין זינד ווילאנג ער וועט נישט באקומען באשטראפט. און דעמאלטס וועט די זינד אוועקגיין, אנדערע לערנען אז דאס מיינט ער וועט טראגן די שטראף פון זיין זינד, וואס אויף א צווייטע פלאץ שטייט שוין אז די שטראף דערפון איז כרת. זאגט רש"י ונשא עוונו, סתם אזוי אז א מענטש טובל'ט זיך נישט, אדער ער טובל'ט נישט זיינע קליידער, איז נאכנישט דא קיין חיוב כרת אויף דעם. נאר וואס דען אם יאכל קודש או יכנס למקדש, חייב על טומאה זו ככל שאר טומאות. אויב מען עסט קדשים אדער מען גייט אריין אין בית המקדש נאכדעם וואס מען איז טמא געווארן פון נבלת עוף טהור, איז מען מחויב אויף דעם, פונקט ווי ביי אלע אנדערע טומאות. ובשרו לא ירחץ ונשא עוונו. איז דער מלבם מסביר אז די דיוק פונעם תורת כהנים גייט אזוי, ווען די הלכה וואלט געווען

קומט מען לערנען על רחיצת גופו ענוש כרת, אויב מען האט זיך נישט אליינס געטובלט אין א מקווה, און מען האט געגעסן קדשים אדער אריין אין בית המקדש אזוי, דעמאלטס איז דא א שטראף פון כרת, ועל כיבוס בגדים במלקות, אויב מען האט נישט געוואשן די קליידער און מען האט זיי אריינגעווארפן אין בית המקדש אריין, איז נאר דא א מלקות. ווי דער מלבם זאגט אז די פשט אין פסוק גייט גיין ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ אלע ביידע זאכן האט ער געטוהן דעמאלטס ונשא עוונו אויב אבער ער האט נאר געהאט די חסרון פון אם לא יכבס איז נאר דא א איסור מלקות. קאפיטל י ח הייבט זיך אן די פרשה פון עריות, וידבר ה' אל משה לאמור, פסוק ב' דבר אל בני ישראל, דא שטייט שוין נישט אהרן און בניו, ווייל די איסור פון עריות זאגט דער רמבן גייט אן ביי אלע אידן צוגלייך, כהנים, לוויים, ישראלים, רעד צו אלע אידישע קינדער, ואמרת אליהם, און דו זאלסט זאגן צו זיי, אני ה' אלוקיכם, איך בין ענקער באשעפער. זאגט רש י, וואס איז די הקדמה פון אני ה' אלוקיכם? נאר וויבאלד ער קומט דא זאגן פאר אידן א איסור אויף די ענין פון עריות, וואס נפשו של אדם מחמדתן, און ס'איז געווען זייער שווער פאר די אידן זיך אפצורייסן דערפון בוכה למשפחותיו על עסקי משפחותיו, האט ער געמוזט קומען מיט א שטרענגקייט, אני הוא שאמרתי בסיני אנכי ה' אלקיך, איך בין דער וואס איך האב געזאגט אויפן בארג סיני, איך בין דיין באשעפער, וקיבלתם עליכם מלכותי און עטס האטס אנגענומען אויף ענק מיין קעניגרייך, איז מעתה קבלו גזירותיי, פון יעצט מוזט עטס אננעמען מיינע גזירות אפילו ס'קומט ענק אן שווער. רבי אומר, גלוי וידוע לפניו ס'איז געווען באוויסט און באקאנט פארן אייבערשטן שסופן לינתק בעריות בימי עזרא, אין די טעג פון עזרא וועלן זיי זיך אפלאזן פון די איסור פון עריות, זיי וועלן זיך אריינלאזן און חתונה האבן מיט נשים נוכריות, לפיכך בא עליהם בגזירה איז ער געקומען אויף זיי מיט א שטרענגקייט מיט א גזירה, אני השם אלקיכם, השם איז די מדת הרחמים, וואס דאס קומט זאגן אז דער אייבערשטער באצאלט א גוטן שכר ווער ס'פאלגט אים אויס, אלוקיכם דאס מיינט א דיין, די מדת הדין, וואס טוט באשטראפן ווער ס'פאלגט נישט, דעו מי גוזר עליכם, עטס זאלטס וויסן ווער ס'איז גוזר אויף ענק, איך בין דער דיין ליפרע, איך בין א דיין וואס טוט באשטראפן ווער ס'פאלגט מיך נישט ונאמן לשלם שכר, און איך בין באגלייבט צו באצאלן א גוטן לוין פאר דער וואס פאלגט מיך אויס. דער אור החיים הקדוש איז דא זייער מאריך אין דעם גאנצן ענין פון די פרשה פון עריות, און בתוך הדברים זאגט ער אבער אויף דעם אני השם אלקיכם, א מענטש וועט זאגן ס'איז זייער שווער, ס'איז ממש אוממעגליך נזהר צו זיין פון די ענין פון עריות, זאגט דער אייבערשטער, אני השם אלקיכם, פאר א גוי איז טאקע שווער, און אפילו אוממעגליך פאר אים זיך צו היטן בקדושה, אבער איך בין ענקער באשעפער, עטס זענט דבוק אין מיר, און איינער וואס וויל זיין דבוק אינעם אייבערשטן, און ער האט א נשמה וואס דער אייבערשטער רוהט אין אים, ער האט נישט קיין תירוצים, ס'איז מיר צו שווער, ער האט די סייעתא דשמיא, און אז מען מיינט עס ערנסט און מען וויל זיך היטן, וועט מען זיך קענען אפהיטן אפילו פון די גאר שווערע זאכן. דער משך חכמה זאגט אני השם אלקיכם איז א הקדמה וואס די תורה ברענגט ארויס אז עס איז נישטא קיין איין מצוה וואס איז צו שווער פאר א מענטש מקיים צו זיין אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו עס איז נישטא קיין איין איסור אין די תורה אז מ'זאל בכלל נישט מעגן עסן, אדער בכלל נישט מעגן חתונה האבן, אדרבה, לצורך קיום המין, און לצורך קיום הגוף, מעג מען עסן, טרינקען און דאס גלייכן. ממילא ווען די תורה קומט און ער אסר'ט פארשידענע עריות, זאלסטו וויסן אז דער אייבערשטער וואס ער האט דיך באשאפן און ער ווייסט דיינע נאטורן, האט געוואוסט אז דו קענסט דיך יא צוריקהאלטן פון די זאכן, און דאס זאגט ער אני ה' אלקיכם וואס איך האב ענק באשאפן, און איך ווייס פונקטליך וואס א קערפער קען יא דורכטראגן און וואס נישט, און איך זאג ענק אז ס'איז מעגליך זיך צו היטן פון די זאכן.